הרב פנחס יונג שליטא. איך בין געווען איינמאל ביי די אוונט ביי רבי אבי אזוי ווי אנדערע אסאך בעסער פאר מיר, איך האב אן אינוואלוומענט אין חינוך הבנות, מ'האט ווייניג גערעדט וועגן דעם, ס'איז אסאך שווערער צו רעדן דערפון, איך קוק אויפן זייגער ווייל איך האב מיט זיי אליין א מיטינג נאך היינט ביינאכט, נישט אין א בית מדרש. ווי'ר גאוינג טו איט סאם מאר, איך וועל נישט עסן אבער זיי וועלן עסן אקעי? איך שעם זיך נישט, איך וויל זאגן איך בין שוין היינט נישט קיין יונגערמאן פון צוואַנציק. די קידס וואס מען זאגט זענען פארווייטאגט, איך וויל ענק נאר ברענגען כמה וכמה ראיות, סאו דזשאסט אסק יו א פיו קוועסטשענס און איר וועט אליין וויסן די תשובה. פארוואס האט מיר געזאגט א מיידל איך וויל נישט זאגן ווי אזוי זי גייט אנגעטון, צוויי מאל געבעטן מתפלל זיין פאר א קליין בעיבי וואס זי איז מטפל מיט דער בעיבי, זי זאגט מיר אליין איים נאט רעלידזשעס, פארוואס האט זי מיר געבעטן מתפלל זיין פאר דעם קינד? נעקסט קשיא, ס'דא א מיידל וואס גייט נאך שוואכער אנגעטוהן, זי אינסיסטס אז די טאטע מוז זי בענטשען פרייטאג צונאכטס, נישטא אזא זאך מען זאל זי נישט בענטשען, און די טאטע האט מיר געזאגט, איר ווייסט דאך גאנץ גוט דערפון, די טאטע האט מיר געזאגט שי איז א סעווען יער אולד מח אין א סעווענטין יער אולד העד, איז פארוואס ווייל זי איז צושטערט געווארן, אבער שלעכט איז קיינער נישט פון זיי. וואס נאך האבן מיר געהאט? יא, איך האב געהאט איינער געקומען די ערשטע מאל נאך געווען מ'קען זאגן בדוחק גדול בכעס ווי זי איז געווען אנגעטון, די צווייטע מאל האב איך זיך אליין געכאפט א שרעק פון זייער א גוטע שטוב, איך קען נאך די זיידן, נאך די אלטע זיידע נאך געקענט פון לאנדן, בקיצור פרעגט זי מיר ביים עסן אינמיטן די וואך איז וואס האט אייך געברענגט קיין אמעריקע? זאג איך זי ליבי איף איי טעל יו וואטעווער ריזן איי גיוו יו איז נישט קיין חילוק די אייבערשטער האט מיך אהער געשיקט, שור אוודאי אזוי! איז זי א מאמין צו נישט קיין מאמין? זי איז א מאמין, זי דארף אויך קומען היינט ביינאכט אם ירצה השם. און פארוואס זאלן זיי אויפהייבן א טעלעפאן צו א עלטערע מענטש וואס גייט בארד און פיאות צוזאמען מיטן קאפעליטש? זיי אר ראנינג אוועי פראם דיס? זיי אר נאט ראנינג אוועי פראם איט, זיי וואלד ראן בעק טו איט איף זיי אנלי קוד. אזוי ווי מ'האט געהערט פון יעדע רעדנער, זיי זוכן אביסל התקרבות, זיי זוכן א שמייכל, זיי זוכן אפראוועל, און דער וואס געט עס, אבער ס'איז נישט אזוי גלאטיג, איך גיי נישט זאגן פאר יעדעם מען זאל עס נאכטוהן, און אויב איך מעג, בפרט נישט פאר די מיידלעך, סוף כל סוף ס'דארף האבן א געוויסע מומחיות, איך בעט פשוט דעם עולם נישט זיין קיין קנאים, רבותי ווי העוו אן אמונה פראגרעם, מען פארקויפט ראשונים ואחרונים, דו ווייסט דאך וויפיל התנגדות אונז האמיר געהאט, איז דא צוויי וועגן, א יונגל א מיידל פרעגט א קשיא, פרעגט א שאלה, ווי ווייסט מען אז תורה שבעל פה איז אמת? אדער וואן אפראוטש, מען פרעגט נישט אזעלכע זאכן, זייער שיין, זייער קלוג, טרעמענדעס ריזאלטס, אדער מען זעצט זיך אוועק, הער זיך איין דיר מסביר זיין, וואט יו טינק ווארקס? וואט ווארקס? וויטש וועי ווארקס? די וועלט צוביסלעך הייבט אן זיך צו טוישן, וועיר וועיקינג אפ א ביט לעיט, זייטס מיר מוחל רבותי, אקעי, און די זעלבע זאך דא פונקטליך, איך האב געהאט לעצטנס א מיידל, מען האט זי געהאט אמאל אין סקול, און זי איז געקומען צו איינע פון אונזערע צוזאמענקומס לעצטנס, אויך א שרעק ווי זי איז געווען אנגעטון, באט איי הערד דעט אין די מין טיים שי טרייד טווייס טו קיל הערסעלף, ענד ווען איי קאל הער אפ שי פיקס אפ. ווייל זי וויל איינער זאל מיט איר רעדן, איך האב געהאט איינע שי קאלד מי אפ טו סעי שי די דאקטער סעד שי'ס גאט סטרעפ, עק וועלט סטרעפ סאו קאז, ניין זי דארף האבן אביסל סימפעטי, זי דארף האבן אביסל קער, און ווי לאנג האב איך זי געקענט דעמאלטס? קוים א וואך. און שי קאלס מי אפ צו זאגן די נייעס זי האט געוואלט הערן א גוט ווארט א ווארט חיזוק אביסל א ווארעמקייט אוודאי קען א יונגערמאן פון דרייסיג יאר דאס נישט טוען אבער די אייבערשטער האט עס מיר געגעבן אין מיין חלק מוז איך דאס טון איך האב געהאט נעכטן ביינאכט רבותי א משפחה פון א מיידל פון דרייסיג וואס איז געווען ביי מיר עטליכע מאל ס'איז געווען פרשיות מיט א ברודער, רחמנא ליצלן, איך דארף נישט מסביר זיין, מ'האט שוין אויסגערעדט אלעס. זי וויל נישט מער לעבן, שי טאוק אן אווערדאוז, שי וואס שאקד טו וועיק אפ דע נעקסט מארנינג איים סטיל אלייוו. זי וויל נישט זיין אינדערהיים, זי וויל יא זיין אהיים, מען מוטשעט זיך וואס צו טון מיט איר, ס'טויג נישט פאר איר אינדערהיים, ווי מען גייט איז פראבלעמען. בקיצור רבותי, וויי דו סאם אוו דעם גאו פאר דראגס, פאר סמאוקינג, פאר טעטוס, פאר רינגס, פאר בויפרענדס, פארוואס, ווייל זיי דארפן האבן סימפעטי, און לעט וואן פוינט, קיינער האט נישט אויסגערעדט דא, פארוואס זאל מען זיך שניידן? מיינע חברה זיי גייען נישט אנגעטון ווי א בת יעקב מיידל אויך נישט, סאו יו סי קאטס אלל אווער די ארם, פון ווי נעמט זיך עס אז מען האט זיך אליינס געשניטן? יא פארוואס? ווער? וואס א נארמאלע מענטש טוט דאס? וואטס די אנסער? ווייל די פיזישע ווייטאג נעמט אוועק די גייסטיגע ווייטאג, די פיזיקעל פעין דאס עוועי טעמפארעלי פאר די אימאשענעל פעין ענד דעטס וואי דעי דא איט, סאו וואס זיי זענען שלעכט איך זאל שרייען אויף זיי? פונקט פארקערט, אבער ס'נישט פאר יעדן, די מעסעדזש פאר די גאס רבותי איז מ'האט כסדר איבערגעחזרט, פירסט אוו אלל פראווע נישט קיין קנאות, זיי נישט די אייבערשטער'ס שליח צו זאגן שארפקייטן, דאס איז די ערשטע זאך, ווען דו פילסט אז דו האסט די שפראך, דו האסט נסיון, דו האסט די מומחיות יציג זאגן א גוט ווארט, אדרבה, אדער סתם א שמייכל, אה יענקי וואס מאכסטו היינט? און איך קען עס זאגן אויך אויף א מיידל, איים סארי פארגיוו מי, אבער אויב ס'איז סכנת נפשות, איינער וואס וויל זיך צוויי מאל האט זי גענומען א אווערדאוז, מ'וועט נישט טוהן א זאך נגד הלכה, אבער דאס שוין יא, ענד איי קאל דעם אפ סאמטיימס פאר וואן מינוט אן די פאון, וויי דו דעי פיק אפ די פאון? זיי זענען זיך מחיה איי קען היר איט ס'איז א כמים קרים על נפש עייפה איז די הדרכה פאר די עלטערען מ'האט געהערט פון יעדער וואס האט דא גערעדט דאס איז די איינציגע זאך וואס העלפט עגעין ווען איינער פרעגט א השקפה שאלה און קאם בעק אין סיקס מאנטס סאם איינער אין מאנסי וואס פארקויפט דער געוואלדיגער חידוש קאם בעק, יעס סאו היל קאם בעק די בוי וויט די פאוני טעיל ענד די גערל וויט דזשינס, דאס וועט זיין די תוצאה פון דער חכמה מה שאין כן זעץ דיך אוועק כ'וועל דיר מסביר זיין ווייל שטייט אין חתם סופר יעדע שאלה כי יפלא ממך דבר וקמת ועלית טו גיוו יו ען אפערטוניטי טו גראו. צו שטייגן, ארויפצוגיין, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געגעבן א שאלה אין קאפ, דאס איז די ענין פון אמונה וואס זענען מיר עוסק אסאך, אבער אין די פרשה, טאקע ווי פריערדיגע רעדנערס האבן געזאגט, מען רעדט נישט קיין אידישקייט, מען רעדט נאר ווארעמקייט, טעיק דעם אאוט טו איט, און אנדערע זאכן קומען אמאל אין שטוב אריין, יא מען קען זיך שעמען, די שכנים וועלן זאגן. איינער האט מיר געזאגט יו קען ברענג דעם טו א רעסטעראנט עז לאנג עז יו אר וויט דעם, פארשטייט יעדער איינער אז ס'איז קירוב, נאט גאוינג טו סענד דעם ביי דעמסעלווס, גיי מיט און איך זיץ מיט זיי און איך פארברענג מיט זיי נישט לאנג, און דורך דעם איז ברוך השם שאטן שאדט עס קיינעם נישט טרייבט נישט אוועק קיינעם נישט, נאר התקרבות, דזשאסט פשוט דו ביסט אויכעט א מענטש, ביסט אויך מיינס א קינד, איך בין דיך מקרב, נאו דזשאדזשמענטס, די אלע זאכן נישט. איך בין געווען יעצט אין LA די גאנצע וואך לעצטע וואך, האט מיר געזאגט די מנהל פון א חשובע בית יעקב אליין א חשובע איד, זאגט ער איך האלט פון די וועג, פארקויף נישט פאר זיי די די צובראכענע חברה, די וואס גייען אזוי אנגעטון נישט, מען האט געהערט די גאנצע נאכמיטאג, און נישט ווייל זיי ווארפן אוועק דאס אידישקייט, סאו דזשאסט זיי א מקרב, אבער ס'האט מיר געזאגט פון זייער מאדערנע מוסד, נישט אסאך מאל געווען דארטן צו וויזיט. האט ער מיר געזאגט, ס'איז געווען די וואך כי תצא נאך שופטים, איך ציטער פון די פסוק, א יונגערמאן האט דערמאנט, איך האב עס דערמאנט, ידינו לא שפכה הדם הזה, ס'האט ר' בער ליבערמאן, יו אר די לאסט וואן טו ווארי אבאוט איט, ביסט א וואוילער מענטש, ביסט א פיינער מענטש, שיין, א תורה'דיגער איד, א ווארעמער איד, און איי סא האו הי טאלקס טו היז סטודענטס, אבער אסאך וואלטן געדארפט געבן א גרויסע דין וחשבון, די קנאים דארפן תשובה טון, זייטס מיר מוחל רבותי, כמעט קיינער ווייסט וואס יענעם טוט וויי אינעווייניג, ווי סי איט דאזענט מעיק סענס וואט זיי דואינג, א מיידל קומט האלב אנגעטון און זי מוז האבן די ברכה פון טאטע ישימך אלוקים פרייטאג צונאכטס, איז דאך נישט נארמאל. בקיצור רבותי איך וויל זאגן צוויי קורצע קורצע ווערטער פונעם הייליגן שפת אמת און מציאות, דאטס אל וואס איך גיי פארקויפן, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, זאגט די שפת אמת, אין אדער ווארדס קיינמאל נישט, אנקומען אין יענעמס פלאץ, וי דזשאדזש עווריטינג טודעי ביי עקסטערנעלס, דו ווייסט וואס טוט זיך ביי יענעם אינעווייניג, דו ווייסט נישט און דו וועסט קיינמאל נישט וויסן, סא סטאפ דזשאדזשינג, דער שופט איז דארט אויבן אין הימל. די צווייטע ווארט פון שפת אמת איז געווען נעכטן אויף די פרשה, לא תראה שור אחיך, יא, והתעלמת זאגט דער ווען א מענטש קען נישט צוקוקן ווי יענער פאלט, כשאדם מרגיל עצמו שלא יוכל להתעלם מהפסד חברו הן בגשמיות הן בתיקון הנפש, דעמאלטס איז בכוחו להשיב את אבדתו ולהקימו, זאל דער אייבערשטער העלפן אונז זאלן האבן די געפיל קודם די הארץ פאר יענעם, נישט קומען דזשאדזשען און נישט קומען קריטיזירען, נאר פילן די ווייטאג, וויסן כאטש עפעס קצתו, יעצט האט מען געהערט אביסל פון ווי דאס נעמט זיך, איז דעמאלס וועט מען קענען יענעם אויפהייבן און מקרב זיין מיט גוטנס, זאל די אייבערשטער העלפן אז די עבודה פון והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם דאס איז די שליסל צו די גאולה שלימה במהרה אמן.